טייערע ברידער, ס'איז היינט ערב שבת פקודי, ראש חודש אדר, אזוי ווי אונז האבן אנגעהויבן פאריגע וואך, עס איז געווען א פראבלעם מיט די רעקארדינג, איך וועל אביסל איבערגיין די ענין צוריק ווי אונז האבן געהאלטן און מרחיב זיין ווי אונז לערנען דא ווייטער. אונז ליינען אין די סדרה אויכעט וועגן די ענין פון די בגדי כהונה, די בגדי כהן גדול, חלק נאך ענינים אבער איינע פון די ענינים וואס די פרשה רעדט איז דאס. איז לאמיר לאמיר אנהייבן פון די זוהר און מ'עט פרובירן צו פארשטיין פון וואס וואס ער וויל רעדן וואס ער עפעס א עפעס א מובן וואס ס'האט צו אונז. זוהר הקדוש אין זייער אסאך פלעצער א דרש א יסוד וואס די זוהר רעדט אסאך ס'דא פארשידענע יסודות אונז לערנען פארשידענע זאכן וואס די זוהר נעמט מאכט פון דעם א גרויסע עסק. יעדער איינער ווייסט וועגן די עשר ספירות, וועגן יחודים, וועגן די שכינה, פארשידענע חלקים. איינע פון די גרויסע חידושים, די גרויסע זאכן וואס די זוהר מאכט פון דעם א גרויסע עסק, באופן כללי, איז די ענין וואס הייסט לבוש הנשמה. אנדערע מאל רופט ער עס צלם, די צלם פון די מענטש. אונז האבן גערעדט לעצטע וואך די יסוד פון דעם ווי עס הייבט זיך אן מער פון למעלה, אין אנדערע ווערטער אונז האבן גערעדט, כ'דענק נישט אויב אונז האבן גערעדט אבער מ'וואלט געדארפט רעדן אז איינע פון די גרויסע פלעצער ווי עס הייבט זיך אן די סוגיא וואס הייסט לבוש, אונז רעדן דא וועגן די לבושים, די קליידער, הייבט זיך אן פון די רמבן אין פרשת וירא, דארט איז די גרויסע שורש פאר די סוגיא. וואס די רמבן האט זיך גענומען צו די רמבם'ס שיטה, די רמבם האט געזאגט אז עס שטייט דארט וירא אליו ה' ס'איז געקומען דריי מלאכים, זאגט די רמבם וואס איז שייך א מלאך איז דאך נישט קיין דבר גשמי, א מלאך איז א דבר רוחני, א מלאך איז א, די רמבם רופט עס א שכל, שכל טהור, דאס קען מען נישט זעהן מיט די אויגן, מען קען עס אפשר פארשטיין, מען קען עס דערהערען מיט די שכל, ס'הייסט ס'איז דא, מען דארף דאס דערהערען באופן כללי, יא ס'איז דא און נאכדעם מלבש זיין, ס'איז דא איינער א שכל, ס'הייסט שכל איז אונז קוקן אן און עס איז אביסל אנדערש ווי די די קדמונים האבן אמאל אנגעקוקט שכל און מען דארף עס אביסל געדענקען. אונז קוקן אן שכל פארשטייט מען, דאס הייסט מען פארשטייט וועגן די זאך, זעהן איז קלאר, מען זעהט די זאך. אזוי קוקן אונז אן, אבער אין די אין די רמב"ם און אין די אין די זוהר אויך און די קדמונים פארשטייט מען אז עס איז נישט ריכטיג, אז מען רעדט למשל וועגן א זאך וואס הייסט עיני השכל, ווייל יא, קען האבן וויסן, קען זעהן מיט די אויגן, מען קען זעהן מיט די שכל, אנדערע ווערטער, ס'דא פארשידענע זאכן אין די וועלט, פארשידענע. מציאות'ן, פארשידענע זאכן אין די וועלט וואס מען קען באקומען א א ידיעה וועגן זיי, רופן עס ידיעה, קענסט רופן זאגן די ווארט קאנעקשאן, על משקל ידיעה, קען קומען א א התגלות פון זיי, די זעלבע זאך, קען קען ווערן נוכח צו מיך די זאך, אין פארשידענע וועגן, די אלע וועגן רופן אונז חושים, יא, א חוש הייסט די די טאפעניש פון א זאך, דאס אז מען קען טאפן א זאך, דאס פיל איך מיט מיין חוש המישוש, דאס אז מען קען. הערן א זאך, דאס פיל איך מיט מיין חוש הראייה, חוש השמיעה, איך קען עס הערן. דאס אז מ'קען זען א זאך, דאס פיל איך מיט מיין חוש הראייה. די זעלבע זאך, דאס וואס מ'קען פארשטיין א זאך, דאס פיל איך מיט מיין חוש השכל. שכל איז בעצם א סארט חוש. א סארט חוש וואס ווייזט אונז זאכן. און ס'איז פונקט אזוי. אזוי ווי יעדער איינער פארשטייט, למשל, די חוש המישוש קען מען רופן, למשל, די מערסטע גשמיות'דיגע חוש. אז וואס פילט עס? קען זיין אלץ חלקים אדער קען עס רופן בחינות עספעקטס פון די זעלבע זאך יא אז איך נעם א איך נעם א חומש מיינע הענט פיל איך עס אפשר פיל איך אז עס איז העווי א געוויסע חוש א געוויסע סארט חוש אדער א חלק פון א חוש אז איך פיל אז עס איז העווי איך פיל אז עס איז שטארק און אזוי ווייטער דא פיל איך ממש די חומר שבו יא אז איך קוק אויף דעם זע איך די קאליר שבו זע איך די ווי גרויס ס'איז, נאך חלקים, דאס זענען אלץ אנדערע חלקים פון די חפץ, פון די זאך וואס איך זע. אז איך וועל עס הערן, אהה, איך קען נישט הערן קיין קיין חומר אבער איך הער א קול, איז שוין אביסל א מער רוח, כ'ווייס נישט צו ס'איז רוחני, אבער ס'איז א מער איידעלע זאך וואס מען הערט, וועלכע חלק הערט מען? מען הערט נישט די, מען קען נישט הערן ווי ווי גראב א זאך איז, מען קען ווען מען רעדט הערט א מענטש רעדן הערט מען נישט ווי גראב ער איז, וואס קען מען הערן? מען קען הערן וואס ער זאגט, מען קען אפשר אפילו הערן זיינע פילינגס, מען קען אפילו, און אזוי ווייטער, נאכדעם קען מען זאגן איך פיל דיך, קען מען זאגן איך פיל א מענטש, איך פיל דיינע, איך פיל דיינע רגשים, איך פיל דיינע. עמאושענס, איך פיל דיין געפיל, דאס הייסט איך פיל עס, א געוויסע חוש, דא א חוש, אזוי ווי עס דא חושים, נישט מען דמיונ'ט אז מען פילט, מען פילט טאקע, פארוואס פארוואס ס'איז נישט אנדערש פון קיין שום חוש, ווער ס'ווייסט וויאזוי די מח ארבעט, וויאזוי דאס חושים ארבעטן ווייסט אז ס'איז נישט אמת'דיג אנדערש, די זעלבע זאך חוש השכל, חוש השכל, איך כאפ, די מערסטע שכל ווען איך דערהער, ווען איך נעם א ווארט וואס כ'האב געהערט אז עס שטייט אין מאור עינים, יא, עס צו הערן די שכל פון א צדיק, דאס הייסט זיך מתדבק זיין אין אים, דאס הייסט זיך מאכן השתטחות און אזוי ווייטער, פארוואס? ווייל טראכט אריין, אזוי ווי ווען איך ווען איך געב א קוש און איך האלדז ארום א מענטש, איך האג א מענטש, דעמאלטס פיל איך מיין הענט פילט זיין פילט זיין גוף און דאס איז א ס'איז דא אין די מח א מובן א מובן רגשי יא ס'דא א עמאושענעל מובן איך פיל אים אפשר אפילו אין מיין הארץ כאילו איך פיל אים, די זעלבע זאך ווען איך האלדז ארום א מענטש אין זיין שכל איך הער אויס וואס ער זאגט איז מיין חוש השכל מיין שכל טאטשט זיין שכל כפשוטו ס'טאטשט עס, דאס איז דאס איז השגה שכלית, און יעצט דאס הייסט ראיה שכלית. יעצט פארשטייט זיך א מלאך, ווען בשלמא, יעצט פארשטייט מען קלאר, בשלמא א מענטש האט די אלע חלקים יא, א מענטש האט טאקע א גוף, האט טאקע א נשמה, האט טאקע א שכל און אזוי ווייטער, אבער מען נעמט ארום, ווען איך זאג שלום עליכם פאר א מענטש, איך זאג איך טאטש זיין הענט, טאטש איך זיין הענט, און אין די הענט איז דא דא חיות, דא נשמה, איז דא פילינגס, און די אלע זאכן זענען דא אין די מענטש, אין א געוויסע אין א געוויסע וועג איז אין די מענטש, איז קען מען זעהן, מען קען זעהן א מענטש, אוודאי קען זעהן א מענטש איז נישט גענוג יא. זאגט אמאל א מענטש, כ'האב גערעדט אמאל דא, א מענטש פילט זאגט ער, איים נאט סין, יא, מ'זעהט מיך נישט, כ'גיי אין בית מדרש, כאילו איך בין נישט דארט, הייסט מ'זעהט מיך נישט? אוודאי זעהט מען דיך מיט די אויגן, די פיזישע אויגן זעהן דיך, קיינער, קיינער איז נישט בלינד, אבער מ'זעהט מיך נישט, ס'הייסט זעהן איז מבטא אויך א געוויסע פילינג, א געוויסע, א געוויסע הכרה, א געוויסע מ'איז מיך נישט מעריך, מ'געט מיך נישט קיין הכרה, מ'אנערקענט נישט וואס איך בין, אז איך בין, אזוי ווייטער, דאס הייסט, און די זעהן הגשמי פון א מענטש, וויבאלד א מענטש האט טאקע א חלק גשמיות, ער מיינט נישט ווען מען וועט טאקע נישט קוקן, אוודאי וועט מען נישט זען אים, דער מענטש וואס ער זאגט אז מען זעט מיך נישט, ער מיינט נישט צו זאגן נאר אז מען זעט אים נישט, אבער ער מיינט אויך אז מען זעט אים נישט, יא, מען קען זיין טאקע מען קוקט ווייניגער אויף אים, מען גייט אריין אין בית מדרש קוקט מען אויף די פאפולערע מענטשן, די נישט פאפולערע מענטשן מען קוקט נישט אויף זיי, מיינט מען צו זאגן אז מען קוקט נישט, מען זעט נישט, ניין, ער מיינט צו זאגן די זען איז א סימן, און א אחיזה, ס'כאפט אן די מער פנימיות'דיגע מובן פון זען, מען קוקט מיך נישט אפילו, מען קוקט נישט אפילו אין פנים, איז מען קוקט מיך נישט אין הארץ, מען קוקט מיך נישט אין, מען אנערקענט מיך נישט, מען געבט מיך נישט די הערכה, מען געבט מיך נישט די כבוד און אזוי ווייטער. און דאס איז אלץ שייך פאר א מענטש, ווייל א מענטש האט סיי א גוף, סיי א נשמה, סיי א חלק גשמי און א חלק רוחני, און רוב זאכן, אלע זאכן אין די וועלט האבן בעצם א חלק רוחני און א חלק שכלי, אז איך קוק אויף א ספר אויך, איך קוק אין מיינע אויגן, און זעהן, זעה איך די שכל, זעה איך די איידיעס וואס שטייט אין די ספר, דאס הייסט דורכ'ן דעם, וויבאלד א ספר אפילו אז א ספר איז זייער הייליג, א ספר איז דא אין דעם תורה און אזוי ווייטער, א ספר איז א פיזישע זאך, ס'איז א חפץ, מ'קען עס, מ'קען עס אנטאפן, מ'קען עס זען, דורכ'ן זען זע איך די, זע איך די פנימיות, זע איך די ווארט. וואס איז א מלאך? האט דער רמב"ם געזאגט, א מלאך, דאס איז די גאנצע גדר פון א מלאך לויט די, לויט די רמב"ם, און איך מיין אז דער רמב"ן בעצם, בעצם איז ער מסכים מיט דעם, א מלאך, איז א איז א נשמה אן א גוף. הייסט מען וואלט נשמה איז די ריכטיגע ווארט אבער א שכל אן א גוף, א מיינד אן א גוף, א מציאות רוחני אן די מציאות גשמי און אזוי ווייטער. איז א מלאך קען מען נישט זען, נישטא אזא זאך זען א מלאך. וויאזוי קען מען וואס קען מען טון מיט א מלאך? קען אים דערהערן, קען אים זען אין די שכל. דהיינו וואס מיינט עס צו זען אין די שכל א מלאך צו פארשטיין אז עס איז דא א מלאך צו פארשטיין וואס עס מיינט א מלאך צו פארשטיין וואס די פעולות פון דעם מלאך טוהן איז יא מה שמך פרעגט מען דעם מלאך וואס דיין שליחות איז וואס איז דיין תפקיד וואס טוסטו דאס הייסט געזען דעם מלאך וויאזוי זעט מען אים וואס מיט די אויגן מיט פליגלעך זאגט דער רמב"ם ניין פליגלעך איז א משל אויף דעם א משל אויף יענץ אבער עס איז אלץ נישט קיין פליגלעך ווייל א מלאך האט נישט קיין גוף מילא א מענטש האט נישט קיין פליגל א מענטש האט הענט און פיס א מלאך האט נישט קיין הענט און פיס ער האט גארנישט ער האט נאר שכל זעט מען אים נאר אין שכל. עס איז שווער געווען דאס איז דאס איז געווען שיטת שיטת שיטת הרמב ם שיטת הפשוטה פשוטה הגמרא און ביי די וועי די זעלבע זאך איז וועגן גאט אונז רעדן יעצט וועגן מלאך אבער די זעלבע זאך גאט אפילו מער מופשט פון שכל אפשר אבער עכ"פ זיכער לכל הפחות מער אזוי מופשט ווי א מלאך און גאט האט נישט קיין האט נישט קיין גוף אזוי ווי דער רמב ם האט געלערנט אזוי ווי אינו גוף און אזוי ווייטער איז נישט שייך צו זען גאט שוין איז יעצט איז געווארן א פראבלעם עס שטייט בפירוש וירא והנה שלשה אנשים פרשת וירא אפשר עס שטייט אפילו פריער הגר האט געזען א מלאך וירא וירא מלאך השם שפעטער סארי ווען מ'האט געזען וירא וירא והנה שלשה אנשים דאס הייסט מ'האט געזען מענטשן און חכמים זאגן און מ'פארשטייט פון די פסוקים אליינס אז די אנשים זענען נישט געווען קיין מענטשן זיי זענען געווען מלאכים שטייט מפורש אז מ'האט זיי געזען וואס גייט דא פאר וויאזוי קען מען זען א מלאך א מלאך קען מען נישט זען א מענטש קען מען זען א מלאך קען מען נישט זען וויאזוי קען זיין אז עס שטייט אז מען האט געזען א מלאך דאס איז געווען די קשיא וואס מ'האט זיך געמוטשעט האט דער רמב ם געזאגט כדרכו אז ניין מען האט עס נישט געזען מיט די אויגן מען האט גע'חלומ'ט אז מען האט עס געזען דאס הייסט אין א חלום מען קען זיך דאכטן אז מען האט געזען א מלאך וויאזוי דאכט זיך דאס הייסט ס'איז דא אזוי ווי א אין די חלום זעהט עס אויס טאקע מיט די פליגלעך אדער ווי אזוי ווי א מענטש דער מלאך האט אויסגעזעהן ווי א מענטש האט אברהם אבינו האט געזעהן א מענטש ס'הייסט נישט ער האט געזעהן א מענטש נישט געווען קיין מענטש אויב ס'איז געווען א מענטש איז דאך געווען א מענטש נישט א מלאך ער האט געזעהן ער האט גע'חלומ'ט ער האט געהאט א מראה נבואה אדער א חלום אין זיין דמיון כאילו אין זיין כח הדמיון אין זיין שכל אין זיין קאפ האט ער געזעהן כאילו א מענטש ער האט פארשטאנען אז דאס איז נישט בעצם א מענטש דאס איז דאס ווייזט ער אים אויף די שכל דאס הייסט די מלאך שוין דאס איז געווען די רמב ם'ס שיטה אין אנדערע ווערטער ס'איז נישט כפשוטו די זעהן די מלאכים זעהן קיינמאל נישט און זיכער נישט ווען ס'שטייט מ'האט געזעהן מ'האט זיי געזעהן בתור בתור מענטשן נאר נאר מ'זעהט זיי מיט די שכל און אויב ס'שטייט מ'האט יא געזעהן אמאל עס שטייט קלאר אין די פסוק אז מ'האט געזעהן איז פשט נישט מ'האט געזעהן כפשוטו אז מ'האט געזעהן אין די וועלט נאר מ'האט געזעהן אין די אין די חלום אין די מראה אין אזא זאך. די רמב ן איז זייער נישט צופרידן מיט דעם, ער זאגט ס'שטימט נישט וויאזוי קען זיין און די די בקר וואס אברהם אבינו האט געשאכטן איז אויך געווען אין חלום און און די יצחק וואס איז געבוירן געווארן איז אויך געווען אין חלום ווי סטאפט זיך די חלום ס'שטייט נישט קיין סוף חלום ווי ווי די רמב ם האט אריינגעלייגט אין א פסוק מיט אמאל א חלום ס'נישט משמע אז ס'דא א חלום ס'משמע בהקץ ער האט געזען וואס איז פשט. און די בלייבט למעשה דער רמבן שווער ער קען נישט זאגן אז אז א מלאך איז א איז א גוף א מלאך איז א מענטש שלשה אנשים א מלאך בדמות אנשים וואס הייסט א מלאך איז א מלאך א מלאך ער איז מסכים מיט די רמבם אז בעצם א מלאך איז א נשמה א מלאך איז א שכל טהור א מלאך איז נישט קיין זאך וואס מען קען בעצם זעהן אבער קומט דער רמבן מיט א חידוש חידוש גדול מסתמא האט ער מקורות פאר די חידוש, אדער האט ער עס מקבל געווען אדער זיך אליינס געזאגט, ער ברענגט עס בפירוש פון, מען דארף נאכקוקן פון ווי ער ברענגט עס, איך האב נישט פארשטאנען פון ווי ער ברענגט עס, אבער ער ברענגט עס, ער זאגט אז עס שטייט דאס, עס איז א מקובל'דיגע זאך, און ער זאגט אז א מלאך טאקע בעצם האט נישט קיין גוף, אבער ער קען האבן א גוף. ער רופט עס נישט א גוף ער רופט עס כבוד נברא במלאכים און ער רופט ער זאגט נקרא אצל היודעים מלבוש ס'דא א זאך וואס הייסט א מלבוש א קלייד בעצם קלייד און גוף איז דא די זעלבע מובן ווייל א גוף איז א קלייד פון די נשמה אין א געוויסע זין איז אין אנדערע ווערטן הגם א מלאך בעצם האט נישט קיין גוף קען ער האבן א גוף בעצם אז מ'טראכט אריין איז עס נישט אזוי אנדערש ווי א מענטש. א מענטש איז דאך אויך דער מהות פון דעם מענטש די נשמה פון דעם מענטש איז אויך א שכל טהור איז אויך א ריין ריין רוחניות קען מען עס רופן און למעשה א מענטש האט א גוף ווי ווי קומט צו דעם מענטש א גוף ווי איז די שייכות פון די גוף און די נשמה עס איז א גרויסע פראבלעם יא איינע פון די גרויסע פראבלעמען באמת ווי ווי אזוי רעדן זיך צונויף די גוף און די נשמה איז דער רמבן זאגט ס'קען זיין אזא זאך ס'קען זיין אז די אז די נו ס'קען זיין אז א מלאך זאל זיך מתלבש זיין אין א גוף הגם ער איז נישט קיין גוף זיין עצם איז נישט קיין גוף ער קען כאילו באקומען א גוף זיך מתלבש זיין אין א גוף דאס איז די ווארט פארוואס זאגט מען די ווארט מתלבש זיין איך מיין מתלבש גיבט ארויס מלבוש די ווארט מלבוש גיבט ארויס אז ער איז נישט און א מענטש אפשר איז אנדערש א מענטש אפשר אין א געוויסע זין איז ער א נשמה און אויך א גוף עכ"פ אבער א מלאך איז נישט מער אזוי ווי די קליידער פון א מענטש אז זיין קלייד דאס איז ער טוט זיך עס אן כאילו אז דער מלאך וויל מ'זאל אים זען אמאל דער רמבן מאכט א חילוק ווען ס'שטייט אנשים דעמאלטס מיינט עס אז מ'האט אים געקענט זען ס'שטייט מלאך פשט איז מ'האט אים טאקע נישט געזען מ'האט אים נאר נאר בדרך השגה נישט בדרך גופני אז ס'שטייט אנשים טייטש דער מלאך איז דא אזא אין דער מלאך אין עולם המלאכים איז דא אויפן אויפן הוק פארשידענע בעקעטשעס איינע פון די בעקעטשעס הייסט מענטש און אז ס'שטייט אנשים טייטש דער מלאך האט זיך אנגעטון מענטש און האט מען געזען כפשוטו מיט די מיט די פליישיגע אויגן האט מען געזען דעם מלאך עס קומט אויס ממש א מחלוקת א געוויסע מחלוקת יסודית פון דער רמבם און דער רמבן לויט דער רמבם זעט מען נישט קיין מלאך מיט די פליישיגע אויגן מען זעט עס מען קען חלומ'ען א מלאך עס קען אפשר זיין אבער בעיקר זעט מען עס מיט די שכל לויט דער רמבן אויך זעט מען עס מיט די שכל אבער אויך מען קען עס זען מיט די פליישיגע אויגן א מלאך די אויגן וואס מען זעט מיך אזוי ווי דו זעסט מיך קענסטו זען א מלאך און די אמת לאמיתו אויב מען פארשטייט ריכטיג מיינט עס אז מען קען זען גאט מיט די פליישיגע אויגן אויך, פארשטייט זיך נישט גאט נאר אויך אין א סארט לבוש. איז דאס איז עד כאן איז די סוגיא מלמעלה, דאס הייסט אונז רעדן פון די אייבערשטע אונז רעדן פון מלאכים איך בין מקצר דעם ענין איך רעד פון די אייבערשטע ווייל ס'איז נישט נישט נישט אויף די מינוט עס מרחיב צו זיין אבער און און און עס רעדט זיך מלמעלה. יעצט אין די זוהר הקדוש אין פארשידענע פלעצער און אין פארשידענע אנדערע וועגן וואס זענען ענליך און נישט ענליך האט געזאגט אז בעצם די זעלבע זאך ממש איז למטה דאס הייסט די נשמה פון א מענטש און די גוף פון א מענטש אונז האבן פריער געזאגט אז עס איז אנדערש אפשר די זוהר זעט נישט אויס האלט עס אנדערש אדער לפחות האלט אז עס איז אנדערש נאר אין א געוויסע זין וואס מיין איך צו זאגן דאס איז די וויכטיגע זאך וואס אפשר דא אונז זאגן דאך כסדר אז מען גייט מיט סדר עבודה מען טראכט פראקטיש ביי א מענטש הייבט מען אן צו פארשטיין זייער גרויסע סודות. דער זוהר זאגט ס'דא זייער אסאך לאנגע דרושים למשל אין פרשת שלח ווי אונז גייען יעצט אריינקוקן איז דא א מעשה נפלא ווי רבי שמעון מיט זיינע חברים זענען געגאנגען שפאצירן אין גן עדן געגאנגען שפאצירן אין עולם העליון און געטראפן דארט די אלע מיני מענטשן און היכלות און מלאכים און ישיבה של מעלה, מען האט דן געווען וואסערע חידושי תורה מען האט דארט מחדש געווען, א גאנצע מעשה, עס עס לייגט אראפ, מען לערנט עס הייבט מען אן צו באקומען א געוויסע ציור, מען הייבט אן צו ווע ס'הייבט אן צו ווערן ריעל פאר א מענטש, וואס מיינט דאס א גן עדן, וואס מיינט דאס עולם העליון, און איך זאג דאס ווייל דאס איז די איינע פון די עיקר זאכן וואס אונז לערנען פון די זוהר, און אפשר דאס איז אליינס די זאך וואס מען קומט אן אפשר דאס אליינס די בחינת לבוש, אדער דאס אליינס איינע פון די זאכן וואס אונז קומען אן ווען אונז הייבן אן צו רעדן וועגן אזעלכע זאכן. וואס מיין איך? די זוהר זאגט, אז בעצם די נשמה ווען זי גייט אין גן עדן, ווען זי גייט אין עולם העליון האט אויך א גוף, נאר וואס? פארשטייט זיך, נישט דארף נישט סתם פארשטייט זיך אז דעי גוף איז נישט די זעלבע גוף ווי די גוף אויף דעי וועלט נישט נאר דעם די זוהר זאגט ביי תחיית המתים גייען נישט מענטשן אויפשטיין מיט די זעלבע גוף ווי זיי זענען געגאנגען שלאפן עס מאכט א גרויסע נפקא מינה אין די הבנה פון די ענין פון תחיית המתים מ'קען מאריך זיין וועגן דעם בפני עצמו הייסט ס'איז דא לכאורה צוויי צדדים, ס'איז דא איין צד און ס'איז דא א סתירה כאילו א פראבלעם, איין צד וואס זאגט אז תחיית המתים אדער די תכלית די עולם הבא די עולם הנשמה איז דאך עולם הנשמה בלי גוף, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם אין בו לא אכילה ולא שתיה און אזוי ווייטער, דאס איז איין דאס איז איין איין מהלך, מער די רמב"ם האט דאך אזוי ווי מיר האבן פריער די רמב"ם גאנג אזוי ווי ער האט גענוצט צו זיין מיט דעם מהלך לגבי מלאכים און לגבי גאט, די מהלך בעצם איז די רמב"ם'ס מהלך אויך לגבי די נפש די עיקר נפש פון די מענטש לפחות איז. לגמרי מופשט, און דאס דאס איז א ידיעה, ידיעה שיודעת את קונה, און דאס איז דאס איז גן עדן אז ער איז משיג גאט. די זוהר אבער האלט אז דאס איז נישט גענוג. ס'איז זייער אינטערעסאנט, ווייל פריער לכאורה האבן אונז גע'טענה'ט וואס די סיבה פארוואס דער רמבן זאגט בכלל דאס, ווייל ס'שטימט אים נישט די פסוק, אוודאי פארשטייט יעדער איינער אז דאס איז נישט די אמת'דיגע סיבה פארוואס עס גייט אונז דא אן. א דיוק אין א פסוק, נו, מ'קען נישט דוחק זיין די פסוק, דורש זיין דאס ערשטע פסוק וואס שטימט נישט אזוי על פי פשט, מ'דארף מאכן על פי סוד, על פי הסבר, כאילו דער רמבן'ס סודות זענען עפעס יא פשוטו של מקרא, ס'דאך נישט פשוטו של מקרא די חילוק פון א מלאכים אדער מיט אנשים און אזוי ווייטער, ס'דאך אלץ סודות יעדער איינער לייגט דאך אריין זייערע סודות וואס איז פונקט דער דיוק, דאס האט אים מכריח געווען צו זאגן אזוי. אוואדע, איז נישט אמת'דיג די דיוק, אויך נישט דארט. און די אמת, אוואדע, איז אז דער זוהר האט פארשטאנען, און עס איז דא אין דעם, לפחות אונז וואס אונז לעבן אין עולם הזה, אין עולם וואס איז דא גופים און נשמות, מיין איך אז ס'איז זייער נוצליך צו טראכטן אביסל מער אזוי. זוהר האט פארשטאנען. אז ס'נישטא אזא זאך, נישטא אזא זאך צו רעדן וועגן א זאך, טראכטן וועגן א זאך, צו הערן, צו זען א זאך וואס איז, וואס איז נישט זעבאר, וואס איז נישט, וואס איז נישט זעעדיג, ס'איז נישט צייג, ס'איז נישט א זאך וואס מ'קען זען בכלל. און אוודאי וועסטו זאגן, מ'דארף דאס טאקע נישט זען. עס זעט אויס, און דאס שטייט נישט בפירוש, דאס איז א זאך וואס איך טראכט און מען דארף טראכטן וועגן דעם, עס זעט אבער אויס אז דער זוהר פארשטייט, און לפחות זאג איך ווייטער, אפשר אין די אמת'דיגע עולם המופשט הכי מופשט אפשר איז דער זוהר אויכעט מודה, אבער מיר אונז זענען דאך אויף עולם הזה, לאמיר פארשטיין א פראבלעם פון עולם הזה, אונז זענען דאך אויפן עולם הזה, אונז טוהן אונז לעבן אויף די וועלט און אונז פרובירן זיך צו זיין מענטשן, פרובירן צו טוהן מצוות, פרובירן צו טוהן עפעס א זאך וואס מען קען רופן עבודת השם. און עס איז אבער א גרויס פראבלעם, עס קומט נישט די חכמים און זיי זאגן אונז, קום אהער עבודת השם, משיג זיין גאט, משיג זיין מלאכים, עס איז אלץ טאטעל, טאטעלי נישט רילעיטעד צו די וועגן ווי אזוי זאכן זענען אין די וועלט, די וועלט זעט מען גופים, די וועלט זעט מען מראות, ריחות, פילינגס, קולות און אזוי ווייטער, קיין איינע פון די זאכן איז נישט דא. ס'איז דא ריין שכל, אפשר די איינציגסטע ציור וואס מ'קען האבן, כאילו ווי זעהט אויס גן עדן, אזוי ווי זאגט עפעס א איינער האט אמאל געזאגט ווי זעהט אויס גן עדן, איז א א שטענדער מיט א גמרא, מיט א מיט א טיי, אוודאי די טיי מיט די שטענדער איז דאך אלץ נישט דער ווארט, אבער עס איז גן עדן, די גן עדן איז אין די גמרא, יא, אין די שכל פון די גמרא, אין די לימוד, דאס האט יא יענער געמיינט, ער האט נישט געמיינט אז די טיי איז די ווארט, טיי מיינט נאר צו זאגן, ס'ברענגט ארויס א געוויסע רואיגקייט, אז ער לערנט אן קיין טרדות, אז ס'גייט אים גוט, בסדר. יעצט די פראבלעם וואס איז די פראבלעם מיט די ציור פון גן עדן ס'איז דא א סיבה פארוואס מענטשן אביסל לאכן וועגן דעם הגם ווער ווער ס'האט אמת'דיג הנאה פון זיצן ביי א גמרא מיט מיט א טיי שבת נאכמיטאג און דארף נישט מער עפעס איז איז דאך איז דאך טאקע מעין עולם הבא אבער פארוואס פארוואס קוקט קוקן אונז עס אן א פראבלעם? ס'איז זייער טרוקן, ס'איז א טרוקענע ציור, די די פיקטשער, די פיקטשער וואס מענטשן האט אין קאפ, ס'עפעס טרוקן, ס'עפעס אזוי, סך הכל, ס'הייסט גן עדן איז עפעס א לייברערי, א שטילע לייברערי ווי מען ווי מען לערנט, ווי ס'איז דא אסאך אלטע ביכער, דאס איז דאס איז די גן עדן, ס'פעלט, פילט פאר רוב מענטשן אז ס'פעלט עפעס אין דעם, עס קען זיין אז דאס איז נאר וועגן א חסרון ווייל אונז לעבן אין עולם הגוף, קען זיין, איך בין נישט יעצט מכחיש די די טענה, איך ווייס נישט אויב מען קען עס מכחיש זיין. אבער למעשה, אויב ווילן אונז פארקויפן די גן עדן אויף די וועלט, און פארקויפן מיין איך נישט נאר צו צו עפעס קליינע קינדער, מיינט אויך צו זיך, מיינט אויך צו אונז, אונז האבן אויך א גוף, אונז זענען אין א גוף, יא, אונז זענען נישט מופשט מגוף, ווען אויב איז איינער מופשט אין א גוף, אפשר איין מינוט א יאר און אזוי ווייטער, בסדר איז ער דאך מופשט, אבער אונז זענען נישט. און ביי אונז טראכטן אין די שפראך פון די גוף און אונז לעבן אין די וועלט פון פון גופים און איך זאג די ווארט גוף כאילו גוף איז א שלעכטע זאך סאו מ'טוישט די ווארט גוף מ'זאגט לבוש יא וואס געבט ארויס לבוש נאכאמאל לבוש געבט ארויס אז די גוף איז נישט מוחלט דאס איז די עיקר זאך אפשר די זוהר פארשטייט אז די עיקר ווארט פון תחיית המתים איז פונקט פארקערט ווי מ'וואלט געקענט טראכטן אויף היבשע, מ'קען טראכטן תחיית המתים אז די גוף וואס אונז האבן איז אזוי וויכטיג אפילו ביי תחיית המתים דארף מען עס, ניין פונקט פארקערט, תחיית המתים מיינט צו זאגן אז גופים זענען אזוי ווי קליידער, מ'טוט אן איינס מ'טוט אויס א צווייטע, מ'גייט פון איינעם צום צווייטן, אפשר מיט גלגולים, איך ווייס נישט אויב גלגולים קומט דא אריין, אבער תחיית המתים ווייזט אז די גוף איז נישט וויכטיג, אבער ס'איז דא א זאך וואס הייסט א הייליגע גוף, מ'רופט עס א לבוש כבוד, לבוש מלכות קען אונז אנקומען, דאס איז די עיקר, די עיקר חידוש. אז איך מיין וואס מיין וואס מיין דאך דא צו זאגן דאס פאר דעם זאג איך דא זייער אינטערעסאנטע זאך אנשטאט זאגן ס'איז דא גופים ס'איז דא א עולם הגופים וואס איז א שלעכטע עולם און די עולם הנשמה איז די עולם השכל המופשט דאס איז די גוטע עולם קען מען זאגן אנדערש מ'קען זאגן עס איז דא פארשידענע סארט גופים ס'דא גוטע גופים ס'דא שלעכט ס'דא שוואכע גופים גוטע גופים זענען אזעלכע גופים זענען מסוגל צו האלטן אין זיי אור אלוקי, מסוגל צו האלטן אין זיי געטליכקייט, און מסוגל מיט זיי צו צו לעבן, צו לעבן חיי חיי עולם הבא, און ס'איז דא גופים וואס זענען נישט גוט, וואס זענען גופים וואס זענען נישט מסוגל צו לעבן חיי עולם הבא, וואס זענען טאקע די גופים וואס אונז קענען געווענליך, לויט די וועג וויאזוי אונז קוקן אן געווענליך א גוף. אויב אויב מען פארשטייט אזוי, מען טראכט אזוי. איז נישט ריכטיג צו דערציילן כאילו אין עולם הבא די נשמות אין גן עדן גייען עפעס עפעס עפעס נאקעט אזוי די זוהר רופט עס נאקעט נאקעט איז שלעכט ווי מען זאגט אויף אזוי ווי אויף די וועלט פארשטייט יעדער אז צו גיין נאקעט איז נישט קיין וועג הגם מ'דארף טראכטן פון די גאנצע מעשה פון די חטא עץ הדעת און וואס איז די פשט פון דעם על כל פנים בעולם הזה נאקעט איז א חסרון מ'זאגט אויף איינער איז נאקעט איז ערום אזוי ווי יצא ערום יא אפילו אפילו די משל פון יצא ערום וואס הייסט ער איז ארעמאן און ער האט נישט גארנישט, ער איז ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב אזוי ווי איוב האט געזאגט ער איז אין א גרויסע צרה, דאס איז נישט קיין גוטע מצב, דאס הייסט ער איז גארנישט, און די עשירות פון א מענטש, די הרחבה פון א מענטש, ער האט שיינע קליידער און גוטע קליידער, מיט א שטריימל, מיט א בעקיטשע, מיט א רעזשוואלקע, מיט א גאנצע גאנצע בגדי מלכות, דאס איז עשירות. ממילא זאגט דער זוהר, לאמיר געבן א נייע, מען קען דאך געבן א נייע משל, מען קען דאך טראכטן געבן א נייע וועג צו טראכטן, א אנדערע וועג פון טראכטן, און דער זוהר זאגט אזוי, יעדע מצוה וואס א מענטש טוט, קויפט ער זיך א נייע בגד. הייסט אויב א מענטש וועט קומען אין עולם הבא, אין עולם הבא מיין איך נישט נאר עולם הבא, ער וועט קומען שבת, ער וועט קומען אין אין בשעת התפילה, ער וועט קומען בשעת א לימוד, ער וועט נישט האבן קיין בגדים, ער וועט דאך זיין נאקעט, הייסט ער איז נאקעט, האט דאך א גוף, אוודאי האט ער א גוף, ער האט דאך געגעסן און געטרינקען, זיין גוף גייט אלץ גאנץ גוט, יא, אבער דער גוף איז טאקע א, איז טאקע דער גוף וואס מען קען זען, דער גוף לייגט מען אריין אין קבר און און ס'ווערט צוריק צו זאמד, ס'ווערט עפר אתה ואל עפר תשוב, דער גוף טאקע

דארף ער זיך צוגרייטן מצוות, און מצוות מיינען אויך מצוות מעשיות, מצוות מעשיות זיי מאכן לבושים, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער מען נעמט חפצים פון עולם הזה, מען נעמט מציאות פון עולם הזה, א סוכה, א לולב, א ציצית, יא א ציצית איז אוודאי די בעסטע משל, ממש א מלבוש של מצוה, א טלית, און אזוי ווייטער, אונז מאכן פון דעם א מצוה, יעצט האט ער עפעס א אין די וועלט פון עולם הזה, אין די וועלט וואס זעט זאכן וואס מען קען זען, אין די וועלט פון פון פון גופים, אין די וועלט פון לבושים האט ער געמאכט עפעס א חפץ של קדושה, האט ער דאך געטון א מצוה, און יעצט גייט ער אריין אין שבת, גייט ער אריין אין עולם הבא, האט ער וואס אנצוטון אין שבת, האט ער די וועלט ווי אזוי ווי ס'איז, די די לבושים, די ציורים וואס זענען דא אין די וועלט, האט ער געמאכט פאר הייליגע ציורים, האט ער געמאכט פאר הייליגע גופים. און דאס זאגט די זוהר כסדר אז מען ווען מענטש טוט מצוות אך בצלם יתהלך איש ווערט די צלם ווערט די לבוש ווערט הייליג ס'ווערט באקומט א נייע לבוש דאס איז די זוהר מען דרש'נט אסאך מאל די פרשה פון יהושע כהן גדול טאקע דער כהן גדול וואס גייט די לבושים וואס שטייט דארט אין זכריה אז זיי האבן געזען יהושע כהן גדול עומד לפני המלאך און ער איז געווען לבוש בגדים צואים. בגדים צואים ס'הייסט זאגן אלע מפרשים דאס איז מרמז אויף חטאים וואס האט געהאט אז זיינע קינדער האבן געהאט חטאים איך שלא יהיה ס'איז געווען חטאים וואס זענען געווען נוגע צו יהושע כהן גדול דאס הייסט בגדים צואים די משל דאס איז די מראה פון די נביא און די מלאך האט געזאגט אז ער זאל תשובה טון ס'וועט ווערן בעסער מ'וועט אראפנעמען די בגדים צואים און געבן נייע לבושים בגדים מחלצות און די זוהר פון דעם געלערנט אז דאס איז א כלל, יעדע יעדע יעדע ציור יעדע אימעדזש וואס שטייט אין פסוק איז נישט סתם מעשה דעמאלטס פונקט געווען די משל, דאס איז א מהלך כללי ווען מען גייט אין גן עדן, גייט אין עולם עליון, גייט צו לפני המלאך, קעגן די שטן ויאמר השם אל השטן די גאנצע אריכות דארט. דעמאלטס דארף מען האבן בגדים, און אויב מען גייט, אויב מען טוט בעולם הזה, מען טוט מיט די גוף, מיט די בגדים וואס אונז דארפן אויסרייניגן און וואשן, מאכט מען עבירות, מאכט מען שלעכטע זאכן, ווערט עס שמוציגע בגדים, שמוציגע בגדים איז נישט נישט קיין שבת'דיג, נישט קיין מען קען נישט מיט דעם לעבן אין עולם הבא, מען קען נישט מיט דעם לעבן אין גן עדן מיט שמוציגע בגדים, אויב מען טוט זיך גוטע זאכן מיט די בגדים, מען טוט מצוות, מען טוט מעשים טובים, ווערן די בגדים, באקומט א מענטש ריינע בגדים, באקומט א מענטש בגדים וואס ער קען גיין אין עולם הבא, איז עד כאן איז די באופן כללי וואס איך קוק אן די חידוש פון די זוהר וועגן די בגדים, אין דעם טוט מען אויף זייער ענליך צו וואס די רמב"ן האט אויפגעטון פאר די מלאכים, אז א מלאך איז יעצט נישט נאר א זאך, ס'איז טאקע באופן בעצם איז עס דאך במופשט, אבער מען קען עס זען. די זעלבע זאך די שכר המצוות, די סגולת המצוות, די חיי עולם הבא, די געפיל, די פילינג וואס א איד פילט אין שבת, די פילינג וואס א איד פילט אין טעמו וראו כי טוב הוויה, די פילינג איז נישט נאר א מופשט'דיגע פילינג, עס איז טאקע, קען נעמען אזוי ווי עס שטייט, מען איז. מתוקה מדבש ונופת צופים, דאס איז נישט נאר אזויווי א משל, עס איז טאקע זיס אזויווי האניג. ס'קען זיין עפעס א האניג וואס אין דעם איז ממש מלובש די זיסקייט פון פון די דבר הוויה פון די תורה. דאס איז דאס איז די די הלבשה, דאס איז די סוד פון די הלבשה וואס מ'דארף זייער וויכטיג צו זיין אויף יעדע לבוש און מיט דעם די אזוי כאילו כמעט מאכט כעיקר עבודה אויף ארום די לבוש, אפשר די עיקר שכר די עיקר חילוק ווייל אפשר די נשמה דארף טוישט זיך גארנישט,

אפשר פארן חטא עץ הדעת, אבער נאכן חטא עץ הדעת לפחות, נאקעט איז נישט אזוי גוט. אויב מען קען עס מלבש זיין, אויב מען קען פארציילן פון דעם מעשיות, געבן משלים, און נישט נאר משלים, נאר אויך מעשים, ער מאכט א סוכה, דאס הייסט ער מאכט א לבוש, ער מאכט א פיקטשער אויף די עולם הזה פון שם הוויה, דאס איז א סוכה. ער נעמט א לולב, ער נעמט א שופר, ער נעמט א מגילה, די אלע זאכן זענען ציורים פון פון פון געטליכקייט און זענען לבושים פאר דעם און א מענטש מיט דעם טוט ער זיך אן ווען ער גייט אין גן עדן טוט ער זיך אנטון מיט דעם איז עד כאן דער עיקר עיקר ענין הלבושים איז איין פשוטע וועג וויאזוי מען קען עס פארשטיין וואס איז א גרויסע תועלת א ריזיגע תועלת פון די חכמה חכמת הקבלה און די חכמת הזוהר וואס ער ער ער האט טאקע לבושים אין זיין שכל זיין חכמה און מענטשן זאגן קבלה איז מופשט אבער עס איז אסאך ווייניגער מופשט ווי ווי די אמת וואלט געדארפט זיין אסאך ווייניגער מופשט ווי די פילאסאפן זאגן עס איז ווייניגער מופשט און דאס איז א גוטע זאך, ווייל עס איז מער מלובש, עס האט מער קליידער אנצוטון, ס'איז דא לבושי מלכות. יעצט דארף מען צולייגן דא איין נקודה, און די אויפרייס נקודה פון אסתר המלכה. אז רבי שמעון האט זיך געדרייט דארט אין עולם העליון אין פרשת שלח. זיך געדרייט מיט די מענטשן, געפרעגט, זיי אויסגעפרעגט, און געווען א טוריסט, ממש א טוריסט, ער פירט געגאנגען א טור אין גן עדן, אין אלע מינע לעוועלס היכלות גן עדן, פרעגט ער דיינער וואס איז דא דא, וואס זאגט מען דארט, וואסארא נייעס איז געשען, אזוי ווייטער, ממש וואס איז היינט נייעס דא. און צווישן איז אים איינגעפאלן א שאלה, ער האט געפרעגט א שאלה, מסתמא איז עס א המשך פון עפעס, איז אים איינגעפאלן א שאלה, יא, איך האב גערעדט, איך פארשטיי, איך הער, איך זע, איך זע, אפשר איך הער. אז ס'דא די לבושים, די גופים וואס מ'גייט אין גן עדן, דא אזעלכע ספעציעלע לבושים, לבושים, יא מ'רופט עס אמאל חלוקא דרבנן, און אנדערע נעמען וואס שטייט אין מפרשים וועגן דעם. האט ער געפרעגט, פארוואס האט ער געפרעגט אזא שאלה, אינטערעסאנט, ס'הייסט, פארוואס זאל אים איינפאלן, ס'איז ממש א שאלה, ער פרעגט א שאלה, אמאל די רבי שמעון האט געפרעגט אים א שאלה, פארוואס פרעגט ער אים די שאלה? ס'קען זיין לויט וואס איך זאג.

פארוואס האבן זיי געקומען מיט אונז? זיי האבן עפעס געקומען נאכדעם וואס מ'האט געהאט צער, קודם האבן זיי נישט געקענט קומען, ווייל זיי האבן געהאט עפעס א חטא, וואס ער וויל נישט זאגן וואס זייער חטא איז געווען, וואס גייט דא פאר? זיי האבן געפרעגט די שאלה פארן פארן ראש ישיבה, פארן ראש מתיבתא רופט ער זיי, וואס איז די שאלה, צו איז דא א מענטש אין עולם הזה וואס קען גיין די לבושי גן עדן? און ער האט געזאגט יא, ס'איז דא, וויאזוי ווייס איך? שטייט א פסוק, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, זאגט די גמרא ותלבש אסתר מלכות מכאן שלבשתה רוח הקודש, וואס טייטש רוח הקודש? רוח, זאגט ער, זאגט ער, זאגט דער ראש מתיבתא, רוח פון די עולם העליון, פון די רוח, פון די לופט, רוח טייטש טאקע פשוטע לופט, לופט אין עולם העליון אין גן עדן איז זייער א גוטע לופט, די לופט פון גן עדן, ער ווערט, ער האט אדער ער ווערט א חלק פון די לבושים פון פון וואס פון דעם איז זיך מתלבש די נשמות אין גן עדן. און אסתר ווען זי איז געגאנגען צו אחשורוש האט זיך אנגעטון מיט די לבוש. ווען זי איז אריינגעגאנגען צו אחשורוש האט ער געזען אז זי גייט אנגעטון ווי א גן עדן מענטש, דאס הייסט די גוף, אנגעטון מיינט דאך דא די גוף, יא? די נשמה טוט זיך אן, עס איז ארויסגעגאנגען די נשמה, אריינגעגאנגען די נשמה אין כאילו א נייע גוף, וואס איז זייט מיינט עס, ער האט געזען דער גוף, האט געמיינט אז זי איז א מלאך, אזוי זעט טאקע אויס א מלאך, א מלאך איז זיך מתלבש אין אזא גוף, פרחה נשמתו, אזוי שטייט דא, פרחה נשמתו. און שפעטער שטייט די זעלבע זאך וועגן וועגן מרדכי הצדיק. מרדכי הצדיק שטייט דרך אגב דער זוהר אין חוקת איז מסביר אביסל בעסער זי האט טאקע געפאסט פאסטן איז דער מענטש מחליש זיין זיין גוף טייטש אויסגערייניגט די פשוטע גוף און אנגעטון א נייע גוף ותלבש אסתר מלכות זעלבע זאך מרדכי שטייט ומרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות וואס הייסט לבוש מלכות די זעלבע מלכות ותלבש אסתר מלכות וועגן דעם זאגט שטייט כי נפל פחד מרדכי עליהם אבער נישט פחד מרדכי עליהם וואס געווען ווער איז מרדכי זאגט ער מרדכי ווייל מרדכי גיט אסאך א גרעסערע פחד האבן געזען אז ער גייט קליידער פון עולם העליון עד כאן האט אים ר' שמעון געזאגט געענפערט ווי זיס איז וואס דו זאגסט יעצט ווייס איך אז ס'דא צדיקים אין עולם הזה וואס טוהן זיך אן די לבושים האט ער מסביר געווען אז דו טראכסט אריין וועסטו פארשטיין אַז דאָ לבושים, ס'איז דאָ אויך אַ עטרה אַ קרוין, עטרותיהם בראשיהם, מרדכי איז געגאַנגען, נישט נאָר בלבוש מלכות, נאָר ועטרת זהב, זאָגט ער, ס'בלאָזט אַ ווינט, דער ווינט טוט אָן, ס'איז מלביש די צדיקים, און נאָך דעם גייט דער זעלבער ווינט, דער זעלבער רוח הקודש, און ס'גייט אויף זייער קאָפּ, און ס'ווערט אַ עטרה, דאָס איז דער טײַטש, ומרדכי יצא בלבוש מלכות, תּכלת וחור ועטרת זהב גדולה. און דאס איז טייטש דאס בעצם וואס איז געשען ביי ווען די אידן זענען געקומען בהר סיני, שטייט פסקה זוהמתם, טייטש זייער גוף איז געווארן, זיי האבן נישט געווארן אויס גוף, איז געקומען די נייע גוף, די גוף וואס וואלט געדארפט זיין די הייליגע גוף, די גוף וואס די צדיקים דרייען זיך, אפשר די אדם הראשון פארן חטא האט געהאט די גוף, וועגן דעם האבן זיי געוואוסט אלעס, שפעטער ווען זיי האבן חוטא געווען שטייט ויתנצלו בני ישראל את עדים האבן זיי פארלוירן די. די גוף. איז עד כאן, עד כאן דברי הזוהר, יעדע איינער וואס האט געהערט, קען אוודאי ממשיך זיין אביסל, יעדע איינער וואס האט וואס האט געהערט דאס, קען פארשטיין, הייבט אן צו טראכטן זייער אסאך, זייער אסאך מחשבות וועגן צו פארשטיין די ענין פון מרדכי ואסתר, צו פארשטיין די מתן תורה פון פורים יא, געטראכט יעצט פון די די אידן וואסערע לבושים האבן געהאט אין מעמד הר סיני, און מ'זאל זיך אנטוהן לבושי שבת קודש.